אונז האבן שוין בעצם געענדיגט פארציילן וועגן אברהם אבינו, אלעס וואס מ'האט געוואלט פארציילן וועגן אים, אלעס וואס ער האט געוואלט אנקומען אין זיין לעבן, צו האבן קינדער, צו האבן ארץ ישראל, אפילו ער קויפט א פלאץ אין ארץ ישראל, אלעס איז אויסגעפירט געווארן. ער איז שוין א אלטע איד, ואברהם זקן בא בימים. די נעקסטע פרק איז שוין די פרק פון אברהם אבינו'ס פטירה, אברהם וימת אברהם זקן ושבע, ער איז שוין געשטארבן, זקן ושבע ימים, ואברהם זקן בא בימים, והשם ברך את אברהם בכל, ער האט שוין אלעס. עס בלייבט נאר איבער איין אינטערעסאנטע זאך און ער זאל אויספירן, און מ'זעהט די מעשה טרענזישענט אונז צו די התחלה פון יצחק, צו די התחלה פון די וועלט ווי עס איז נישטא אברהם, און די סיום פון די מעשה איז טאקע, ס'איז א לאנגע פרק, יעדע, די די שיחתן של עבדי אבות, זייער א לאנגע פרק, און די סוף פון דעם איז ויביאה יצחק האהלה שרה אמו וינוחם יצחק אחרי אמו, עס הייסט שרה איז שוין געשטארבן, אברהם גייט שטארבן, עס איז נישט קלאר צו ער איז בכלל געווען לעבעדיג ווען שרה רבקה איז צוריק געקומען, אבער על כל פנים די נעקסטע פרק גייט ער זיכער זיין געשטארבן, און וינוחם יצחק אחרי אמו, ס'הייסט ס'האט זיך אנגעהויבן א נייע תקופה, דאס איז די תקופה פון יצחק און רבקה. און די לעצטע זאך וואס אברהם אבינו טוט, בעצם גייט ער צוריק צו ווי ער איז געקומען פון, די ערשטע זאך וואס אברהם אבינו האט געטון איז געווען לך לך מארצך, די לעצטע זאך צוריק, צוריק, און ער זאגט פאר אליעזר מאכט א שבועה אל ארצי ואל מולדתי תלך ולקחת אשה לבני משם און אזוי זאגט אליעזר נאכאמאל פאר פאר לבן און בתואל דארט אז מ'וועט מ'וויל אל ארצי ואל משפחתי תלך ער לייגט צו אל משפחתי ער גייט צוריק און ער פארשטייט אז מען האט נאך אלץ מען האט שוין מען האט שוין א פלאץ אין ארץ ישראל און מען האט אלעס אבער די בנות ישראל האט מען נאך נישט מען האט נאך נישט קיין אידישע טעכטער מען האט נאך נישט קיין טעכטער וועמען צו חתונה מאכן יצחק דעם דארף ער אפשר זיין משפחה איז נישט מושלם אבער ס'איז נאך אלץ בעסער ווי וואס ס'איז דא אין כנען. און די גאנצע פרשה ווערט פארציילט באריכות נפלא, אונז דארפן באמערקן אביסל ווי ס'איז דא אין יעדע זאך אזויווי אונז רעדן כסדר א אמירה און א מעשה, די מעשה, כמעט די גאנצע געשעהט מיט אמירות, צוזאמען מיט אמירות, דאס איז א חלק פון די תורה, א חלק פון די, אפשר די התפתחות פון אברהם אבינו ווען ס'גייט דא ווערן א עם התורה, און יעדע זאך איז דא א מעשה, ער מאכט א שבועה פאר אליעזר, נאכדעם מאכן זיי די שבועה, און אליעזר קומט אן ער איז מתפלל ויאמר ה' אלקי אדוני אברהם הקרה נא לפני היום. יא און ס'געשעהט און עס ווערט א גאנצע שמועס מיט רבקה און ער שמועסט מיט איר ווער ביסטו און ער געבט איר שפעטער קומט ער און ער זאגט לא אוכל עד דברתי דברי איך מוז קודם רעדן ס'הייסט איך טוה נישט איך רעד זייער אסאך גערעדאכטס דא זייער אסאך ויאמרס און ער זאגט ברוך השם און ער דאנקט די אייבערשטער און ער פארציילט די גאנצע מעשה אנכי בדרך נחני השם דאס ער זאגט שוין פאר דעם ער קומט אן ער זאגט די גאנצע מעשה עבד אברהם אנכי און ער פארציילט די גאנצע מעשה נאכאמאל יא ער פארציילט עס פאר זיי די שדכן די שידוך און ער פירט אויס און דא בין איך און דא איז רבקה און וויל איך רבקה און זיי אלע זאגן אויך איז דא צוויי חלקים פון די מעשה זאגן גלייך יא אוואדע מהשם יצא הדבר לא נוכל דבר אליך רע או טוב אוואדע זאל זיין אלעס כאשר דיבר השם און ער דאנקט זיי און ס'איז גוט און אינדערפרי שטייט ער אויף און ער זאגט נו למעשה לאמיר פורע זיין די שטר און דא הייבן זיי שוין אן צו פאנפענען די בתואל אדער לבן ווער ס'איז געווען אפשר נישט, אפשר זאל זי ווארטן, און מ'פרעגט רבקה, און רבקה האלט שוין ביים גיין, דאס איז שוין אביסל א תכונה פון אברהם די טוהן, רבקה האט אלעמאל עס געטוהן מער, יא, און פריער רבקה, אין די גאנצע מעשה רעדט זי נישט, אליעזר רעדט זייער אסאך, לבן און בתואל רעדן לאנגע, רעלאטיוולי לאנגע דרשות, רבקה רעדט גארנישט, זי זאגט ממש איין ווארט, שתה וגם לגמליך אשאב, שתה, אפילו דאס זאגט זי נישט, אליעזר האט דאס געזאגט, זי זאגט שתה אדוני, ותמהר, זי טוט, ותכל להשקותו, גם לגמליך אשאב, זי זאגט כמעט גארנישט. עס קומט שפעטער לבן און הייבט אן צו זאגן אוואדע בוא ברוך השם די אלע זאכן זי זאגט כמעט גארנישט זאגט יא אונז האבן תבן גם תבן זייער זייער בקיצור זייער אנדערע סארט נוסח און זי גייט טאקע מיט אים און זיי טרעפן פונקט יצחק אויפן וועג אינטערעסאנטע מעשה מען טרעפט יצחק אויפן וועג מבוא באר לחי רואי געגאנגען לשוח בשדה נישט קלאר וואס דאס מיינט אבער ערגעץ זיי טרעפן אים נישט זיי קומען נישט אן ביז אינדערהיים טרעפן אים שוין אויפן וועג דאס איז זייער ענליך צו ווי ער האט געטראפן רבקה שוין אויפן וועג זי איז געגאנגען שוין צו די באר שוין דארט געטראפן זעלבע זאך ער קומט צוריק באר לחי רואי טרעפט ער ווייטער צוריק אויפן באר סאו די באר בלייבט די פלאץ זעט שפעטער גייען מיר זען יעקב אבינו האט געטראפן זיין ווייב אויף די באר משה רבינו האט געטראפן אויפן באר דאס באר זעט אויס אז ס'איז אזא מקום ווי מ'טרעפט מאכט שידוכים איז דער שידוך האט זיך אנגעהויבן ביי די באר ער האט געטראפן אליעזר רבקה און שפעטער ווען צוריק געקומען מיט מיט אליעזר צו שטייט נישט אליעזר באמת שטייט עבד אברהם איז ער צוריק געקומען צו ארץ ישראל צו ווי יצחק האט געוואוינט איז ער אויך געגאנגען מיט די באר און געטראפן דארט רבקה און ווייטער ויספר העבד ליצחק דא שטייט שוין נישט אלעס וואס ער האט פארציילט אבער ס'איז דא א סיפור ער האט פארציילט די גאנצע זאך און ויביאה יצחק און וינחם יצחק אחר אמו. איז דאס די עיקר מעשה, און די מעשה איז בעצם אויך די המשך פון ירושת ארץ ישראל, מ'זעט אברהם אבינו חזר'ט די הבטחה, די אייבערשטער וואס האט מיר געזאגט לזרעך אתן את הארץ הזאת, ס'איז טייטש, יצחק זעט אויס איז דער זרע וואס דער דארף באקומען ארץ ישראל, און אברהם אבינו זאגט אז ער האפט און ער גלייבט אז די אייבערשטער וועט אים שיקן זיין ווייב צו די ארץ, ער וועט נישט דארפן ארויס גיין, נישט ההשב אשיב את בנך, טייטש יצחק דאס איז די פשוט'ע פשט, ער וועט נישט דארפן צוריק גיין, ווייל ארץ ישראל איז שוין געגעבן געווארן פאר אים.